אונז האבן געלערנט ווי גדעון, וואס הייסט אויך ירובעל, האט איבערגעלאזט זיבעציג קינדער, פלאס נאך איין קינד וואס ער האט געהאט מיט א פילגש אין שכם, וואס ער האט געהייסן אבימלך. אונז האבן אויך געלערנט סוף לעצטע פרק, אז נאכדעם וואס גדעון ירובעל איז געשטארבן, האבן די אידן נישט געטון צוויי זאכן, נישט געווען נאמן צו בית גדעון, זיי האבן זיך נישט געפירט ריכטיג, נישט מכיר טוב געווען פאר גדעון וואס האט זיי געראטעוועט פון מדין, און אויך נישט פאר די אייבערשטער. און די ביידע זאכן האבן געהאט צו טון מיט דעם וואס זיי האבן געמאכט דער בעל ברית וואס איז געווען א געטשקע אין שכם אזוי ווי אונז גייען זעהן איז דאס געווארן זייער גאט, און זיי האבן אויך בוגד געווען אין בית גדעון, און די מעשה גייען אונז לערנען יעצט אין די היינטיגע פרק. איז אבימלך וואס איז געווען א זון פון גדעון און די פילגש, זעט אויס עס איז געווען א גוישע פילגש אפשר אפילו, איז ער געגאנגען צו זיינע פעטערס זיין מאמע'ס ברידערס, זיי זענען געווען שכמ'ניקעס, און באופן כללי צו די גאנצע משפחה, און האט זיי געזאגט זיי זאלן רעדן מיט בעלי שכם, ס'הייסט די ראשים די זקנים פון שכם, זיי זאגן, כ'האב א דיעל מיט ענק, וואס איז ענק בעסער, אדער גיי אלע זיבעציג קינדער פון ירובעל'ס גייען מושל זיין אויף ענק, זעט אויס דאס וואלט נישט געווען גוט כאילו, בעסער זאל איין מענטש וואס איך בין נאך א קרוב ענקער זאל זיין די מלך. און זיי האבן די בעלי שכם די אנשי שכם זענען מסכים געווען אויף די דיעל זיי האבן ליב געהאט אז די איידיע אז אבימלך זייער קרוב זאל זיין די מלך און נישט גדעון'ס משפחה הגם אז זיי האבן געזען פריער אז גדעון האט געזאגט אז ער גייט נישט זיין די מלך און נישט זיין משפחה קען מען לערנען אדער אז ער האט געזאגט און נישט מקיים געווען אדער מיין איך בעסער עס צו לערנען אז טאקע די זיבעציג מענטשן פשט אז נישט יעדע איינער גייט זיין א מלך, אויב ס'דא זיבעציג מלכים איז דאך פשט אז קיינער איז נישט קיין מלך, ס'דא לאקאלע מענטשן וואס העלפן ארויס אזוי ווי די שבעים זקנים למשל פון די סנהדרין, נישט קיין מלך. משא"כ אבימלך, טאקע געהייסן אבימלך, מיין טאטע איז דער מלך, יא גדעון, ער האט געוואלט זיין דער מלך אויף א יעדן איינעם. בקיצור די בעלי שכם האבן מסכים געווען, האבן זיי אים געגעבן זיבעציג כסף פון וואו מבית בעל ברית די אוצר הגעטשקע, דאס הייסט בעל ברית האבן זיי אים געגעבן גענומען פון זיין געלט און געגעבן פאר אבימלך, מיט דעם געלט האט אבימלך געדינגען אנשים ריקים ופוחזים, א באנטש פון ליידיגייערס, געגאנגען צו זיין טאטע'ס שטוב אין עפרה, געהארגעט אלע זיבעציג ברידערס, א האלבע ברודער זיינע, על אבן אחת, דאס הייסט אויף איין מאל, זיי אלע גע'שחט'ן, ס'איז געבליבען איין בעיבי, איין יונגעל, ס'האט געהייסען יותם, אבער געווען א קליינע, און ער האט זיך באהאלטען, ער איז געבליבען לעבעדיג. ביז דערווייל איז ער אהיים געגאנגען צוריק אין שכם, געגאנגען אין א פלאץ הייסט אלון מצוב, אלון לכאורה א בוים, מצוב ס'איז א גרויסע א געשטעלטע בוים, און דארט האט מען געזאגט יחי המלך אבימלך. יותם האט געהערט פון דעם, דער קליינע ברודער, איז ער האט געטון א אינטערסאנטע זאך און מען גייט זעהן די גאנצע רעסט פון די פרק איז ווי די נבואה כאילו די threat וואס יותם מאכט דא ווערט טאקע מקוים, יותם איז געגאנגען אויפן הר גריזים, הר גריזים איז די בארג נעבן שכם כידוע, און ער האט אויסגעשריגן א דרשה צו די שכם חברה, און ער האט געזאגט אזוי א משל, לאמיר פארציילן א מעשה, די ביימער פון וואלד האבן געגאנגען זוכן א קעניג, זענען געגאנגען צו די זית בוים, ס'איז דער איילבערט בוים, זאגט אפשר ווילסטו זיין דער קעניג, האט דער איילבערט בוים געזאגט, החדלתי את דשני אשר בי יכבדו אלהים ואנשים והלכתי לנוע על העצים, וואס ער מיינט צו זאגן איז, איך האב א דזשאב, איך האב וואס צו טון, איך האב, איך בין א אליוו בוים, איך מאך, גיב ארויס גוטע אויל, ס'איז מכבד מענטשן, אלהים ואנשים, ס'הייסט מען צינדט לעכט, מנורה, איך ווייס, אין בית המקדש, און אזוי ווייטער, ואנשים, מענטשן האבן הנאה פון דעם, ס'איז א כבוד, וואס איך גיי זיך דרייען מיט די עצים. געגאנגען ווייטער צו די תאנה האט ער געזאגט די זעלבע זאך החדלתי את מתקי איך מאך זיסע פרוכט תנובתי הטובה איך גיי לנוע על העצים מ'געגאנגען צו די גפן האט דער גפן געזאגט וואס החדלתי את גפני המשמח אלהים ואנשים יא איך מאך פרייליך מענטשן און געטער ס'הייסט מען איז מקריב נסכים אויפן מזבח איך גיי לנוע על העצים בקיצור די אלע וואס האבן וואס צו טון מיטן טאג די אלע וואס פארקויפן עפעס האבן נישט געוואלט זיין די די מלך פון די עצים איז מען געגאנגען די עצים צו די אטד די דארן בוים און וויל זיין די מלך זאגט יא אוודאי א דארן בוים ער וויל זיין די מלך און וואס האט די דארן בוים זיי געזאגט אזוי אויב באמת אתם מושחים אותי למלך ענק ווילן זיין עס קומט זייטס חוסה בצילי אין די צעל פון די דארן בוים וואס עקזיסטירט נישט און טאמער נישט תצא אש מן האטד ארויס קומען א פייער פון די דארן בוים און פארברענען די ארזי הלבנון די אלע גרויסע ביימער. און אזוי פירט אויס יותם פאר די אנשי שכם און ער זאגט אם באמת טאמער ריכט עטס מיינטס ערענסט עטס האטס גוט געטון ממליך געווען אבימלך און עטס מיינטס עטס טוטס אים א טובה מיט ירובעל און ביתו און עטס האטס צוריק געגעבן כגמול ידו וואס מיין טאטע האט זיך מוסר נפש געווען פאר ענק און געראטעוועט דאס עטס האלט אז עטס טוט א טובה דא נו אדרבה

אבימלך און אויפעסן די בעלי שכם, און ארויסקומען א פייער פון בעלי שכם און אויפעסן אבימלך, אין אנדערע ווערטער וואס ער מיינט צו זאגן איז, אז די סארט ליידיגייערס וואס זיי ווערן דער מלך, צום סוף וועט זיך נישט געלונגען ענק אלען זיך אליינס צוקריגן און ס'וועט זיך פארברענען און אזוי געשעט טאקע דאס די המשך פון די מעשה איז וואס געשעט ביז דערווייל יותם אנטלויפט און געגאנגען א פלאץ בארה האט זיך באהאלטן דארט פאר אבימלך און דריי יאר איז אבימלך געווען די קעניג אויף די אידן דארט אין שכם. אה! וואס איז געשען? וישלח אלהים רוח רעה, בין אבימלך איז אן אינטערעסאנטע לשון איז געקומען פון הימל כאילו א שלעכטקייט, אין אנדערע ווערטער די קללה פון יותם, זיי האבן זיך האבן זיך אנגעהויבן אויסגעהערט אויפצוקומען איינער מיט דער צווייטן, און בעלי שכם האבן בוגד געווען אין אבימלך וואס איז געווען די מעשה, בעלי שכם זענען געווען רויבערס, האבן זיך געמאכט אזעלכע פלעצער ווי מען רויבט אויפן בערג, ווער איז אדורך געגאנגען, בקיצור איז געקומען א מענטש געהייסן געל בן עבד, און ער האט זיך געדרייט אין שכם, און עס איז געווען איין טאג, זיי האבן געמאכט א פארטי, זיי האבן דורך געווען געשריגט, געשניטן זייערע כרמים, און געברענגט די וויין ויעשו הילולים ס'הייסט דאס איז געווען די סדר אזוי ווי ביי אונז איז דא פרי קודש הילולים ס'דא ביי שנה רביעית ברענגט מען הילולים ס'זעט אויס אז געווען אויך אזא געטשקע אין שכם איז געווען אזא יום טוב די ערשטע יין וואס איז געווארן האט מען געמאכט עפעס א יום טוב פאר די געטשקע און ביי דעם פארטי געקומען די געל בן עבד האט ער געזאגט ווער איז אבימלך כי נעבדנו ווער איז דאס בן ירובעל וזבול פקידו זבול איז געווען די גאווערנער וואס אבימלך האט געהאט און גדעון האט געהאט דארט אין שכם, ער זאגט די מענטשן זיי האבן זיך געווען משועבד צו אונז, שכם, אנשי חמור אבי שכם, מען געדענקט דאך פון פרשת וישלח טאקע די וואך, ווי די ערשטע מלך פון שכם האט געהייסן חמור, און די אידן זענען געווען אונטער אונז, און מיטאמאל גייען אונז אים דינען, זיין זון אבימלך, וואס וועט זיין אונז וועלן, איך וועל גיין צו אבימלך אים זאגן ווער דו האסט א גרויסע ארמעי, נו לאמיר זען, איך וועל דיך מנצח זיין. ביז דערווייל זבול וואס איז געווען די שר העיר די פון מצד אבימלך האט געהערט ער האט געהאט א פלאן וויאזוי מ'גייט אויס אויסראטן דעם געל בן עבד האט ער געשיקט מלאכים שליחים פאר אבימלך און געזאגט מ'וואוינט אין תרמה געזאגט געל בן עבד איז מורד און זאגט יעצט קום גיי ביינאכט נעם א ארמעי וועסט אים גיין הרג'נען און אזוי וכך הוה זיי קומען ביינאכט מיט פיר ראשים מיט פיר חלקי ארמעי זיי קומען קעגן שכם און דער געל בן עבד האט ביז דערווייל געארבעט אויסצונארן די סארי נישט געל בן עבד די זבול די פקיד די פוקד פון אבימלך איז געגאנגען אויסנארן געל בן עבד און געזאגט ווי געל בן עבד זעהט אז עס קומט שכם ער האט געזעהן ס'גייט קומט אראפ פון די בערג האט אים געזאגט זעהסט נישט זאגט ער נע ס'איז סתם די שעדאוס פון די בערג את צל ההרים אתה רואה כאנשים גארנישט קומט נישט. און שפעטער זיי קומען שוין נענטער זאגט ער העהע עס איז נישט קיין גארנישט קיין שעדאוס עס קומט טאקע מענטשן מען זעהט זיי קומען פון טבור הארץ און עס קומט איין ראש אן איין אזוי ווי ראשי גייסות פון דרך אלון פון ער מען זעהט שוין קלאר אה דעמאלטס זאגט אים זבול נו דאס אבער דאס איז אבימלך האט דו האסט דאך געזאגט אז דו האסט נישט מורא פון אים נו גיי האב מלחמה מיט אים וכך הוה זיי געגאנגען מלחמה האלטן און ווער האט געוואנען אבימלך אבימלך האט אים נאכגעלאפן און געהארגעט יעדן איינעם ארויסגעווארפן זבול און ארויסגעווארפן געל פון שכם, און אויף מארגן איז נאך געבליבן נאך מענטשן וואס האבן זיך געוואלט מורד זיין אבימלך, מ'זאגט פאר אבימלך, האט ער גענומען זיינע מענטשן און געמאכט דריי חלקים פון זיי, און ווייטער מען האט זיי געכאפט און געהארגעט, און בקיצור א גאנצע טאג האט ער זיך געשלאגן, אבימלך האט געוואנען די מלחמה, בעיסיקלי די מרידה איז נישט געלונגען און געכאפט די עיר, געכאפט אלע מענטשן, ער האט צובראכן די שטאט, ער האט זורע געווען מלח, ס'הייסט ממש געמאכט חורבן דערפון, און דאס איז די צווייטע מלחמה שוין פון אבימלך, יעצט קומט דא א דריטע מלחמה. די בעלי מגדל שכם, זעהט אויס נעבן שכם איז געווען עפעס א מגדל, עפעס א טורעם, און זענען אויך געווען זעהט אויס אויפן זייט פון דעם געל בן עבד, זענען געקומען צו א פלאץ הייסט צריח בית אל ברית, דארט איז געווען עפעס א פלאץ וואס איז געווען עפעס א טורעם, און זיי האבן זיך געוואלט דארט באהאלטן אדער צוגרייטן מלחמה האבן מיט אבימלך, מ'זאגט פאר אבימלך די מעשה, איז אבימלך געגאנגען הר צלמון און די פלאץ האט מיטגענומען קרדומות, ס'הייסט העק, און האלץ, מ'זאגט פאר זיין גאנצע מענטשן זאלן מיטנעמען האלץ און העק, און. האבן זיי געברענגט די האלץ און געברענגט צו דעם צריח צו דעם טורעם און עס אנגעצינדן מיט א מעטש און עס האט זיך פארברענט די גאנצע טורעם און טויזנט איש ואישה האבן זענען אלע פארברענט געווארן די אנשי מגדל שכם. שפעטער א פערדע זאך איז ער געגאנגען צו תבץ, אין תבץ איז געווען אויך א מגדל, א מגדל עוז, און אלע זענען אנטלאפן צו דעם מגדל, איז אבימלך געלאפן צו דעם מגדל און געהאט די זעלבע פלאן מען גייט עס פארברענען מיט זיין פייער, ביז דערווייל עפעס איין פרוי ס'איז דא דא מענער און פרויען וואס זיך באהאלטן, אלע האבן זיך באהאלטן און פאר אבימלך אינעם מגדל, איין פרוי האט אראפגעווארפן א פלך, הייסט א א זאך וואס מען נייעט דערמיט, ס'איז אין נישט חכמה לאשה אלא בפלך, אבער דערווייל מיט דעם, אזוי ווי יעל האט געהארגעט מיט דעם געצעלט, זי האט געהארגעט מיט דעם פשוט'ע זאך, ס'איז אראפגעפאלן אויף אבימלך'ס קאפ און צושמעטערט זיין קאפ, און אבימלך האט זיך מורא'דיג פארשעמט, ער האט שנעל גערופן זיין נער, זיין גבאי און געזאגט, שטעך מיך מיט דיין שווערד מ'זאל נישט זאגן כי אשה הרגתהו ס'איז א בושה אז א פרוי האט מיך געהארגעט ביז דערווייל איז ער געשטארבן בקיצור ביידע זייטן וואס האבן זיך גענומען קעגן יותם ביידע סיי די אנשי שכם האט אבימלך געהארגעט שפעטער האט מען אים געהארגעט און וישב אלקים את רעת אבימלך אשר עשה לאביו וואס קומען זעט מען אז דאס האט פלאן נישט געלונגען סיי אבימלך האט באקומען זיין עונש סיי אנשי שכם באקומען אלע ותבוא אליהם קללת יותם בן ירובעל.